א גוטן ערב שביעי של פסח און אחרון של פסח תשע"ח. כ'האב געוואלט אנהייבן מיט זייער א וויכטיגע זאך, אז ברוך השם דברינו עושים פירות, די רייד וואס איך זאג מאכט פירות, הערט אויס וואס איז געווען, דא א איד איז אלט זעכציג יאר אין גאולה, דארטן איז געווען אסאך קינדער, צוזאמען מיט די קינדער, ס'איז געווען השגחה אויף די קינדער, נו, אונז האמער דאך די קבלה פון דעם קריין פון מאנסי, אז ווען ער טרעפט זיין טארגעט איז נישט דא חלילה קיין באשעפער, ס'איז נישט דא קיין תורה, ס'איז נישט דא קיין מענטשן, ס'איז נישט דא קיין באס, ס'איז נישט דא גארנישט, האט ער געזען צוויי קינדער און האט גענומען מטמא זיין צוויי קינדער, כאטשיג ס'איז געווען א גרויסער עולם דארט, און א פרוי האט עס געזען און זי האט אנגעהויבן צו שרייען קולות, דער עולם האט זיך שוין אויסגעלערנט. ער האט אזאלעכע קולות געמאכט ס'איז געקומען די משטרה ער האט זיך ארויס געכאפט ער איז אנטלאפן אבער מהאט אים געכאפט ווייל מענטשען קענען אים און כהאב שוין געזעהן א פיקטשער ווי ער זיצט דארטן אין קאורט אזוי ער האט גענומען דעם העמד האט זיך צוגעדעקט דעם קאפ דערמיט מזאל אים נישט זעהן ער שעמט זיך וואס שעמסטו דיך ביסט דאך געשטאנען אין פאבליק און האסט געטאטשט קינדער סא וואס האסטו דיך צו שעמען נו נישט. אז דו שעמסט דיך וואס טאטשסטו קינדער שעמסט דיך נישט וואס באהאלטסטו דיך מען האט דיך געכאפט און דו ביסט פערטיג אקעי דעטס וואט הי וואנטס דעטס וואט היז גאנא געט ברוך השם דברינו עושים פירות דער עולם ווייסט שוין פונקטליך, מען האט נישט היינט קיין מורא מען שרייט שוין און דעטס איט יעצט לאמיר צוגיין צו א קורצן שיעור. כ'האב געזאגט אפאר חדשים צוריק און אפאר יאר צוריק אז ס'האט געמאכט א מקווה אין פלעטבוש און ס'האט עס געמאכט אזוי אז מ'קען אריין גיין נאר מיט די פינגער מיט אנדערע ווערטער די לייגסט ארויף דיין פינגער ס'ליינט דיין פינגער פרינט ס'איז א קהילה מקווה גראדע ווער ס'צאלט מעמבערשיפ קען אריין גיין איינער האט אפגעקאלט כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט, אז אין סאטמאר לאט מען אויך שוין נישט אריין נאר ביז א געוויסע צייט, און ווער ס'איז אינעווענדיג קען מען דאך אים נישט ארויסווארפן, האט מען א טורנסטייל וואס מ'קען נאר ארויסגיין. אויך דא, אז טאמער האט ער א פינגערפרינט קען ער אריינגיין מיט זיין פינגערפרינט, ווייל דעמאלטס ווייסט מען ווער ס'איז אינעווענדיג. וואט ען אימפראוומענט רבותי! ממש אנבעליוועבל. יעצט ס'איז דא נאך א וויכטיגע זאך. ס'יעצט גייט דורך א געזעץ אין בעלגיע, כ'מיין אין בעלגיע איז שוין דורך, ס'גייט דורך אין גאנץ יוראפ, אז טאמער איינער למשל קומט פון ענגלאנד און ער האט מזנה געווען מיט איינעם אין אוקריינע וואס דארט איז דא א שוואכע סטעטשוט אוו לימיטעישאן און אין ענגלאנד איז עס אויף אייביג, אפילו ביי זיבעציג ביי אכציג קען מען דיך אפיר נעמען, זיי גייען זיי מאכן יעצט א סענטראל קאמפיוטער אויף גאנץ יוראפ און נאכדעם מסתם קומען אין די גאנצע וועלט. אז ווי מען זעהט אז איינער האט מזנה געווען למשל און למשל אז ער איז פון. בעלגיע, קען מען אים ערלעדיגן אז דער משפט זאל זיין דארטן ווי ער האט געטוען די עבירה, כאטשיג ער וואוינט אין אן אנדערע לאנד. סאו, מוישעליע טייטלבוים, וועסטו אויכעט אריינפאלן אין דעם, זארג דיך נישט. עווריטינג ווארקס ברוך השם אווער וועי. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס איז געשטאנען אין יוראפ אין די צייטונג, אז ס'איז געווען די יאר אין טווענטי סעווענטין איז געווען פופציג פראצענט מער קעיסעס פון טשיילד אביוז ריפארטעד. יו נאו וואט דעט מינס? א יאר פארדעם איז געווען עפעס זעקס זיבן טויזנט, יעצט איז שוין דא אסאך מער. ס'איז ברוך השם ס'פארט אזוי ווי ס'וואלט געדארפט פארן, נאר ס'וואלט געדארפט אזוי זיין מיט פופציג יאר צוריק און נישט יעצט, ווייל האבן אראפגעהארגעט גענוג קינדער. א גוטן חול המועד. פסח תשע"ח לפרט קטן. כ'האב נישט געוואלט מאכן א געהעריגן שיעור ווייל כ'האב דאך שוין געמאכט פאר יום טוב, און דער עולם דארף גיין חול המועד'יגן אביסל. כ'האב נאר געוואלט אביסל היילייטס זאגן פון די פאר טעג וואס איז דורך. די ערשטע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן איז, איך בין געגאנגען יום טוב דאווענען, איך בין אויך געגאנגען דאווענען נאך יום טוב, דעם ערשטן טאג חול המועד בין איך געפארן אויף מאנהעטן דאווענען, ווייל די מנין ווי איך דאווען זיבן אזייגער, איך האב עס נישט געקענט מאכן, בין איך געפארן אויף מאנהעטן, דארט איז דא גענוג מנינים, אכט און ניין, עניוועי, איז האב איך געטראפן מענטשן אויפן וועג, און זיי האבן מיר געזאגט, איינער זאגט מיר די ווייסט, ביסט אזוי גערעכט, איך האב געזאגט מיינע קינדער, איין פעמילי קען קומען, איך ברויך נישט זיין רעספאנסעבל פאר אלע ענקערע קינדער. א צווייטער זאגט מיר, איך האב געזאגט פאר מיינע קינדער, קענטס געזונטערהייט קומען, באט שלאפן מוזטס אהיים גיין אליינס. ער זאגט, איך האב געהערט פון אייך אמאל אז די תולדות אהרן רבי האט צוגעשפארט די דאמעטארי אין זיין ישיבה, ער האט געזאגט, איך קען נישט זיין רעספאנסעבל ביים שלאפן, איך דארף זיי געבן תורה און יראת שמים, איך קען זיי נישט זיין רעספאנסעבל ביים שלאפן. יעדע משפחה זאל זיין רעספאנסעבל פאר זיין קינד. זאגט ער, איך האב אויך אזוי געזאגט מיינע קינדער, איך קען נישט זיין רעספאנסעבל ביים שלאפן. מ'וועט ענדיגן דעם סדר וועטס אהיים גיין, זאגט מיר איינער, ער האט געזען די קינדער הייבן אן איינצושלאפן האט ער דאך נישט געוואלט מען זאל לייגן זיך אינגאנצן ביי די עלטערן אין שטוב, איז דאך נישטא אזויפיל בעטן, האב איך געוואוסט מען וועט אריינלייגן א יונגל מיט א מיידל מיט אהער מיט אהין, האט ער געזאגט אה קינדערלעך, ער האט געגעבן א זינג חסל סידור פסח כהלכתו, איך האב געענדיגט דעם סדר, גייטס אלע געזונטערהייט אהיים, נישט דא בלייבן שלאפן. ער זאגט דאך ער האלט נאך אינמיטן ער ווייסט נישט ווי ער האלט, פרעג איך אים האסט כאטש דעם פערדן כוס געמאכט א נאכברכה דערויף, זאגט ער כ'מיין אז נישט, כ'האב געזעהן ס'ווערט שלעפעריג האב איך זיי געשיקט זאלן גיין, נאכדעם זאגט מיר איינער אז אן איידעם איז געקומען עפעס מיט חמר ברס מיט בראשית דאס איז די גוטע וויין דער וואס דער שווארץ דער מיט די אתרוגים דער פארקויפט עס דארט ליגט אריין שכבת זרע דארט ליגט אריין קטנים דארט איז אויסגעריבן אפאר קינדערס מחילות אונטן אין סעלער האט ער עס פארקויפט.

די זעלבע דא אויכעט, עלטערן ווערן אביסל מיד, די כוחות פארלאזן אונז, ס'איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט עידזשינג, די כוחות הייבן שוין אן צו פארלאזן די עלטערן, איז ווען נאך די מלחמה איז געווען קוים וואס מ'האט געזען עפעס א קינד, יא איז אלעס געווען, היינט קיין עין הרע, יעדער האט שטיבער מיט קינדער און אייניקלעך, קיין עין הרע געלאור, איז במילא, יו נאו, יו העוו טו אנדערסטענד יור פערענטס אלסא. דא קומט מען צום סדר מען באלאקעוועט עי דיין טאטע האט שוין אפגעסיידערט ער האט דיך ווי מען זאגט אויפגעצויגן און חתונה געמאכט און דיך מיט דיינע שוועסטערס מיט דיינע ברידערס סאו פליז גיוו דעם א טשענס טו אינדזשוי לייף אן דעיר אוין. איי ס'דא א מצוה פון והגדת לבנך? יא, דיין טאטע האלט אין איין זאגן מוסר וויאזוי זאלסט דיך אויפפירן. און דו פאלגסט נישט, ס'מוז נישט זיין דווקא ביי א סדר דער והגדת לבנך ס'איז אן עקסטערע מצוה ביי א סדר, אבער דאס מיינט נישט אז דו מוזט קומען דארט באלאקעווען, און ווען נישט האב איך געזאגט פאר איינעם ווילסט והגדת לבנך גיי צו דיין טאטע אזוי אונז פלעגן מיר גיין אין וויזשניץ, דער רבי האט געפירט אין בית מדרש האט ער געפירט דעם סדר. רבי חיים מאיר, אזוי איז עס געווען, נאך גאל ישראל, נאך כוס שני, איז יעדער אהיים געגאנגען צו שולחן עורך ביי זיך אין שטוב, ער האט דאך א ווייב, ער האט קינדער, און דער וויזשניצער רבי האט גראד צו ביז זמן האט ער זיך צוגעזעצט צום סדר, האט נישט געפעניעט, האט געדויערט א האלבע שעה דריי פערטל שעה ביז גאל ישראל, און נאכדעם איז געווען א נארמאלע פעמילי רילעישאנס. ס'די זעלבע דא אויכעט, ווילסט הערן פון דיין טאטן והגדת לבנך, גיי צו דיין טאטן גראד נאכן דאווענען און ער'ט דיר מסביר זיין די מה נשתנה מיט עבדים היינו מיט אלע זאכן וואס ער האט געלערנט, און וואס גייט זיין יעצט דער סוף? דער סוף גייט זיין אז נאכדעם ווען דו גייסט היים כורך שלחן עורך און ווען די קינדער שלאפן איין און די אלע זאכן איז דיין טאטע נישט משועבד צו דעם. און דאס דארף מען זעהן, דאס איז דא א ענין פון כיבוד אב ואם, דאס האט מען ווייניג געלערנט ביי אונז, עניוועי איז דארף מען לאזן די עלטערן זאלן אפדעכענען, סאו בקיצור איז זייער פיין אז מענטשן האבן אויסגעהערט אלעס וואס איך האב צו זאגן, איך בין זייער נתפעל געווארן, מענטשן פאלגן, ממש אזוי מענטשן זאגן זיי פאלגן, זיי האבן נישט געלאזט אן איידעם טרינקען וויין, איך ברויך נישט, באלד עסטו מיר שיכור'ן, עסט דיך אריינלייגן אין בעט, עסט אריינקריכן, עסט פארגעסן ווי דו ביסט, שוין, דאס איז א מורא'דיגע פיינע זאך. נאכדעם איז געווען נאך זייער א פיינע זאך וואס איז געווען, ס'איז דא א נייע רבי, וואו ס'איז דא א נייע רבי איז דא א גרויסע שול, וואו ס'איז דא א גרויסע שול איז דא מענטשן וואס זיי באלאקעווען, באלאקעווען מיינט אינדרויסן, כ'פלעג ענק אלץ פארציילן, כ'פלעג דורכגיין זעקס לי עוועניו דארט איז דא אזעלכע זיבן סטעפס, און איך פלעג דורכגיין איך האב שוין געהאלטן נאכן דאווענען, און זיי האבן געהאלטן נאך אינמיטן דאווענען. פלעג איך האלט צוגיין זיי א טשעפע טאן און פרעגן, זאג מיר, דאס וואס מ'האט אונטערגעשריבן א חרם אז איך טאר נישט דאווענען אין קיין שום שול מיינט א שול וואס האט פיר ווענט מיט אן ארון קודש? צו למשל דא אויפן סטופ וואס דאס איז א רשות פאר זיך, על פי הלכה מעג מען דאווענען דארטן ווייל ס'האט נישט קיין חלק פון דעם די גאס. ס'איז נאר נישט ארומגענומען מיט א מחיצה ס'שטייט מ'זאל נישט דאווענען אבער על כל פנים פרעג איך דא למשל איך זעה דא דא דרייסיג אינגעלייט האב איך יעצט געציילט שיהיה שמחו ווי איך מעג דא דאווענען מיט ענקער מנין האבן זיי פארשטאנען די מעסעדזש און זיי האבן זיך באליידיגט און זענען אריינגעגאנגען איז די וואך בין איך אהיימגעגאנגען איך מיין ווען ס'האט מען זיך געשטעלט נײַן, עלף האָט מען שױן געהאַט געענדיקט, אַ קװאַרטער נאָך עלף, דאָס רעד איך אינדערפֿרי. בין איך דורכגעגאַנגען, זע איך, װי סע שטײען די יונגע לײַט אין דער גאַס, מע האָט געשמועסט, מע האָט גערײכערט דעם צװײטן טאָג, דעם ערשטן טאָג האָט מען נישט גערײכערט, און ס'איז געװען שבת. אָבער ס'איז געװען יענער חורבן דאָרט. געב איך מיך אַ שרײ הױך, געב איך מיך אַ רוף אָן, אַנטשולדיקט, מע זאָגט שױן יעצט, יזכּור, מזכּיר נשמות, דאָס איז פֿאַרפּאַסן! געט אַ יונגערמאַן אַ לױף אַרײַן, אױ װײ, איך דאַרף דאָך זאָגן מזכּיר נאָך מײַן טאַטן! ער זיצט אין דער גאַס און שמועסט, ער דאַרף זאָגן מזכּיר נאָך זײַן טאַטן. נאָכדעם גײט דורך עפּעס אײנער, וואס איז בכלל נישט פון יענעם בית מדרש, איך ווייס ווער ער איז, דאך מיינט מיר גארנישט צו טוהן שלעכטס זאל איך עפעס ארויף לייגן, זאגט ער דו זעהסט דו האסט היינט נאך נישט געדאווענט שרייט ער דו קומסט אהיים אומגעדאווענט ביז וואנט ווייסט דו ווייסט דען נישט אז מען זאגט היינט נישט קיין יזכור זאג איך ר' איד ר' איד ר' איד איך האב יא געדאווענט און ביי אונז האט מען נישט געזאגט קיין יזכור האט ער דאך געוואלט ווייזן אז די אינגעלייט זיצן דא אין די גאס איז ממש דער ארי ונוה מען דארף שוין אריינגיין. עניוועי, איך גיי אן נאכדעם איך האב געטראפן פערזענדליך דעם ר' שי אליעזר לאקס וואס ער איז דער גבאי אין וויזשניץ, איך האב אים געזאגט ר' שי אליעזר דאס איז ממש א שאנדע עס איז א בזיון אז דאס ווערט פון א בית מדרש, זאג איך ווען ער איז נישט געווען רבי איז עס געווען מער מסודר היינט אז ער איז רבי קומט א גרעסערער עולם איז עס ממש א הפקר וועלט, זאגט ער ער וועט רעדן מיטן רעבן. דאס הייסט דער היינטיגער רבי, און ער וועט זעהן וואס מען קען טוהן צו דעם ווייל דאס איז ממש איז נישט צום גלייבן, און איינער האט מיר דערציילט אז אין בעלז טאמער איז מען אביסל נויזי ביים ליינען ס'איז אזוי שטיל מען קען הערן א פליג דורכפליען, טאמער ווערט נויזי איז דער בעלזער רב געבט צוויי מאל א שריי שא שא ווערט שטיל. איז למעשה טאמער האבן זיי נישט קיין עצה מיט די אינגעלייט, די דאווענען נישט עניוועי. איך האלט מען דארף זיי לאזן מאכן א מנין אונטן, זאלן אנהייבן ניין אזוי ווי ביי אונז, ענדיגן צען אזייגער און אהיים גיין. ווייל צו זיצן א שעה און א שעה און א האלב און קוקן אויף הסתכלות אסירות און אלעס, א יעדע מיידל וואס עס גייט דורך מיט אלעם, ס'איז ממש ס'איז א שרעק. אזוי ווי ס'איז דא קינדער מען קען זיי נישט האלטן ראש השנה יום כיפור אגאנצן דאווענונג מאכט מען זיי א קליינעם סידור אדער א קליינע מחזור וואס די ישיבה און נעמט ארויס פונעם מחזור און זיי דאווענען עקסטער, איך האלט מען דארף דאס מאכן פאר די אינגעלייט ווייל צו לאזן אזא הפקרות איז ממש א שרעק, אין סאטמאר אין קליימער סטריט איז די זעלבע זאך, אבער כ'וויל אייך זאגן אין סאטמאר איז געווען צוויי אינגעלייטלעך האבן גערייכערט, כ'האב זיי אויך געזאגט מען זאגט שוין אז מזכיר נשמות זענען זיי אריינגעלאפן, זיי האבן נישט געוויסט אפילו אז מען זאגט נישט, אבער למעשה איז דא געווען חמורים מיט אינגעלייט, ניין ניין דאס טויג נישט דאס קען נישט אזוי זיין. יעצט טאמער מיינט עטס איך זאג ענק א ליגנט קענט עטס קוקן אויף די ווידיאוס, עטס ווייסט די גאנצע שול אינעווענדיג און אויסענווענדיג איז מיט ווידיאוס, דער מנהל האט מיר אמאל געזאגט ער האט צוויי און דרייסיג קעמערעס און ער קען זעהן יעדע פלאץ וואס טוט זיך, און אין די פראנט זעהט ער יעדעס קינד וואס גייט אריין אויפן באס, און אין באס איז שוין ווידער דא ווידיאו, סא ליסן איים נאט טעלינג יו ווי מען זאגט באלאוני, איך זאג ענק קלאר דער רב דארף דער רבי דארף דאס נעמען אין די הענט אריין ווייל דאס איז איינע פון די זאכן וואס דאס איז די וויכטיגסטע זאך אז א שול זאל זיין א שול, נישט קיין ווערטסהויז, נישט קיין קלאב, נישט אז צען אינגעלייט זאלן שטיין אינדרויסן און שמועסן און אזוי ווייטער, און ער מוז לויפן רייכערן אויכעט, ער קען זיך נישט איינהאלטן יום טוב אינדערפרי צוויי צו דריי שעה, כ'פארשטיי נישט דאס הפקרות וואס דא טוט זיך, עניוועי, יעצט וועמיר גיין ווייטער. ס'האט מיך אפגעקאלט א משגיח פון MK און ער זאגט אז איך בין הונדערט פראצענט גערעכט מיט די השגחות, ער זאגט ס'דא איין ראני פיין, ס'דא דארט א בית מדרש אין מאנטריאל ס'איז זיכער אין קדושיב דער רב איז ראני פיין, זייער אן ערנסטע רב, און ער פארדינגט אונטן זיין האל און מ'האט עס געקאשערט און מ'האט. ביי אים געקאכט זאכן אויף פסח, נישט פאר זיך, ס'איז פארדינגען. בקיצור ער קומט אראפ און ער זעהט אז ס'דא פיטא אין די אין דעם אויוון ווי מען קאכט פאר פסח, פרעגט ער יענעם וואס דאס איז, האט ער געזאגט הער אויס איך דארף האבן אביסל פיטא פאר מיר צו עסן ווארעם איך עס און האט ער אים געזאגט מען טאר נישט און ער איז געלאפן שנעל און ער האט געקאלט די MK און האט זיי געזאגט זאלסט וויסן דער משגיח איז אן עם הארץ מדאורייתא דאס איז סתם ווי א דאמי וואס ער שטייט דא קען אבער זיין חמץ צו אריינלייגן אינעם אויוון און עס פיין אפבאקן, און נאכדעם האט ער געזען דעם נעקסטן טאג זיי זענען אראפגעקומען זיי האבן עס געקאשערט האט ער געזען דעם נעקסטן טאג ווידער די זעלבע האט ער געפרעגט וואס ביסט א להכעיסניק האט ער געוואויר געווארן אינמיטן רעדן אז ער ווייסט נישט גארנישט וואס טוט זיך מיט זיך אפילו עניוועי איז למעשה איז ס'דא יעצט א נייע ארגענעזעישאן וואס וויל זיך אנהייבן אויפצוארבעטן, ס'איז א קאמפעטישן מיט די מאנטריאל קאושער ווייל זיי זאגן מאנטריאל קאושער האט צוויי בעלי בתים, איך וויל נישט זאגן זייערע נעמען ווייל ס'איז נישט וויכטיג, רשעים ארורים, יעדער רב צו יעדער משגיח מוז מיטגיין מיטן פלאו, טאמער נישט פליסט ארויס פון דארט, און דאס איז שוין דער גרויסער ווייס וואס מ'האט געמיינט ער וועט אויפארבעטן MK ס'איז נאך ארגער ווי ס'איז געווען, געווען אמאל א שוחט ער האט געהייסן ווערצבערגער אין מאנטריאל באקאנטער סאטמארער שוחט. ווען טאהשער רבי האט ארויסגעמופט אויף מאנטריאל האט ער אים געלאזט רופן און געפרעגט וואס מעג מען עסן דא די פלייש זאג מיר פונקטליך וואס ס'גייט פאר האט ער אים געזאגט טאהשער רבי אז איר ווילט עסן כשר זאל איך אייך געבן אן עצה גייט ארויס דא אין הויף און נעמט א שטיין און וואשט עס גוט אפ קאכט עס אויף און בייסט אריין דערין ווייל אין מאנטריאל איז קיין כשר פלייש נישט דא דאס האט ער געזאגט פארן טאהשער רבי איך ווייס וויפיל יאר צוריק איך ווייס אפילו נישט וויפיל ווען טאהשער רבי האט ארויסגעמופט. כ'ווייס נישט צו אויף דזשימענטס צו אויף פון דזשימענטס אויף טאהש צו ער האט געמופט בכלל אויף דזשימענטס דיס גאוס בעק טוירטי פארטי יערס ס'איז שוין דעמאלטס נישט כשר געווען ס'איז דא דארטן די ווייסע קעלבלעך וואס האט זיך אפגעטוהן איז דא איינער אשר ווידער כ'מיין ער הייסט אשר ער האט געמאכט א ספעשל עסן ביז דעמאלטס האבן זיי אפילו נישט געהאט קיין כשרס צו עסן אבער היימיש און סאטמאר וואס מ'האט צאמגעשטאפט רוב פון טרייפע ס'איז טרייפע ער געט צו עסן נאר איך טראסט אשר ווידער פונקט וויפיל איך טראסט פאר די בהמה נאר איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין דעם. און דאס איז וואס דארטן גייט פאר די גאנצע זאך. איז געגאנגען דער משגיח וואס ער איז אין די MK און ער קאלט מיך אפ און ער איז מיר מסביר, זאלסט וויסן ס'איז א דזשאוק די גאנצע MK, ווער ס'גייט נישט מיט מיטן פלאו מיט די צוויי גבירים וואס האבן די ביזנעס איז א ביזנעס, דער פליט און ממילא. הלוואי די אנדערע זאלן מצליח זיין, צו ס'עט זיין בעסער צו נישט ווייסט מען נישט, נאר אויסטרייען על כל פנים קען מען, און דעטס איט. איך בין נישט זיכער אפילו זייער נאמען איך מיין ס'איז סי קעי גאר ס'איז נישט קיין חילוק וואטעווער איט איז ליסן ס'איז אלע הכשרים זענען אין דער ערד און בפרט נאך ס'קומט פסח דארף מען זיכער וואטשן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן יעדע זאך גייט מיט אפס ענד דאונס. אה, אמאל פארליר מיר אמאל געווין מיר, יעצט די חברה האבן לוחץ געווען אויפן גאווערנער אז ער זאל שנעל אונטערשרייבן א געזעץ אז די ישיבות דארפן נישט לערנען וואס מען הייסט לערנען אין די קאריקולעמס, זיי זענען עקזעמפט פון דעם, און ער האט עס אונטערגעשריבן. נו, דאס איז די אפס ענד דאונס, איז במילא וועט מען שוין נישט לערנען גארנישט, און מען וועט שוין נישט לערנען סעקשועל אביוז, אה, דער עולם פרייט זיך שוין, מען קאלט מיך אפ, דער ראש ישיבה זעט, ק ק ק ק, זאג איך אים, איך וויל דיר זאגן דריי זאכן. נאמבער וואן, אונז האמיר נאכנישט אויפגעגעבן די פייט. עס וועט נאך קומען. דו ווייסט אז דער גאווערנער שרייבט אונטער? ווען דער פרעזידענט שרייבט אונטער גייט עס דורך אין קאורט. מען קען אים שלעפן די גאנצע לאו אין קאורט. אונז גיימיר עס נאך. אונז זעמיר נאכנישט פינישט מיט ענק. נאמבער טו, איך האב געוואלט זאגן זייער נישט קיין גוטע בשורה. די נעקסטע וואס ס'לויפט צו זיין דער גאווערנער איז א פרוי וואס זי איז א לעסביען. זיי זאגן זי איז נישט קיין טרו לעסביען ווייל זי האט חתונה געהאט מיט א זכר. בקיצור. ס'איז נישט וויכטיג. דער גאווערנער ציטערט פאר איר, זי וויל כסדר האבן א דיבעיט מיט אים, זי ציט זיי, ער ציטערט פאר איר ווי פאר די מלאך המות. זי גייט געווינען. וועסט דיך אויסלערנען א זאך. ווען עס קומט א לעסביען אפישעל און זי זעצט זיך ארויף און זי זאגט איך בין א לעסביען דער האט געוואונען. כ'האב אים געזאגט, אין אמעריקע גייט די וואוטס ווער ס'מאכט וואס א קלענערע קלייד. ווען איינער זאגט איך גיי מאכן אז מ'זאל נישט דארפן גיין, פרויען זאלן נישט דארפן גיין אן די אפער העלפט מיט א דרעס, ווערט ער פרעזידענט אויפן פלאץ. דאס איז אונזער שוואכקייט נעבעך. ווען זי קומט אריין, איך ווייס אז מ'האט שוין מיט איר געארבעט, הע הע, נישט סתם געארבעט, נאר גוט געארבעט, מ'האט זי אזוי באארבעט אז ס'איז שוין א שרעק אפילו צו זאגן, עטס ווייסט וואס גייט זיין? הע הע הע, כ'וועל ענק זאגן וואס גייט זיין פונקטליך, מ'גייט לערנען אין קוריקולומס וואס דאס איז א געי און וואס דאס איז א לעסביען, און מ'גייט לערנען פארוואס אהער און פארוואס אהער, דו גייסט זען וואס דא גייט זיין, ווייל עטס האטס ענק גענומען שלאגן און ארויסווארפן קינדער, ענד איטס נאט גאנא העפן. און גראדע, דעם טעם פארוואס אונז זעמיר געפארן גוט איז געווען ווייל מ'האמיר געטענה'ט אז דו ווארפסט ארויס א קינד וואס ער איז אנאלפאבעט ער קען גארנישט, און דעמאלטס וואס זאל ער טוהן? אף קאורס היז גאנא מעס אפ. און מיך אינטערעסירט נישט מ'זאל לערנען די אלע זאכן, מיך אינטערעסירט איין זאך מ'זאל לערנען די די גראוט אוו די באדי ביי א זכר און ביי א נקבה, און מ'גייט עס לערנען. מ'גייט, איך זאג ענק אז מ'גייט עס לערנען, נישט געזארגט. און מען גייט נעמען דאס דעם גאנצן וואס ער האט אונטערגעשריבן גייט מען נאך נעמען אין קאורט, אונז זעמער נאך נישט פערטיג, פארגעס נישט אז ד'האסט דא צו טוהן מיט הונדערט ראש ישיבות, ד'האסט דא צו טוהן מיט צען פופצן מיליאן פיפל, סאו אונז האבן מער געלט צו פייטן, אונז האבן מער צייט, און אונז האבן מער קארידזש, און א ראש ישיבה האט נישט אויסגעבראכט א דאלער פון זיין טאש, ער מוז זאגן ווער ס'זאל אים פיינענצירן, סאו עט די ענד אוו די דעי דאס איז יעצט די דאונסייד.

ער זאך, סא די חברה גייען זיצן יעצט דריי יאר און מען דארף צוריק צאלן, אבער זיי גייען פון היינט אן האלטן אן איין פקיחא, יו קענט פלעי געימס עני מאר, ס'דרייען זיך ווייס איך וויפיל הונדערטער קינדערלעך אין די גאס. עניוועי, איז למעשה זאגט מען מיר אבער אז אמת ארויסווארפן קען מען נישט און קליינע קינדער קען מען זיכער נישט, נאר וואס די ישיבות טוען זיי מאכן ביז ישיבה קטנה איז פעיז וואן, און נאך פעיז וואן קומט ישיבה גדולה, צו בעסער געזאגט ביז די תלמוד תורה און נאכ'ם קומט ישיבה קטנה איז פעיז וואן, און נאכדעם קומט ישיבה גדולה איז פעיז טו. דארט קענען זיי נעמען, געדענקסט ראזענבערג'ס געפארן אויפטון אין בארא פארק פאר אידישקייט, מ'האט ארויסגעווארפן זעקס קינדער זיי האבן זיך געדרייט אין די גאס, דריי פון די זעקס האב איך איבערגעגעבן פאר כ'וויל נישט זאגן ווי, אז מ'זאל עס אינוועסטיגעיטן, און מ'האט עס אינוועסטיגעיט אז זיי זענען אין די סטריט, נא נא נא נא נא דיס קענט גאו אן, עטס זענטס קאראפטעד שקצים אלטע רומענער מארמאראשע חברה און עטס קענטס ענק נישט שעמטס ענק נישט צו זאגן ליגענט אין א קאורט און איך וויל ענק זאגן אונז זעמער תלמידים פון ענק ווייל אונז האמער געלערנט אין סענדס סטריט אלעס גייט ארויס קומען אז עטס עטס מאכן פון די תלמוד תורה ביז צו די ישיבה קטנה איז דא א הפסק און מען האט ארויסגעווארפן צוואנציג דרייסיג בחורים וועלמער אונז איבערגעבן פונקטליך זאלסט וויסן דער פולינג יור לעגס זיי דערציילן דיר נישט דעם אמת זיי געבן נישט קיין עדיוקעישאן נאר ביז א סוירטען עידזש און נאכ'ם זאגן זיי דעי אר אן די סטריט און די גאווערמענט פראגרעמס און די לאנטש פראגרעמס נעמען זיי ווייטער איטס נאט גאנא גאו אן ענימאר קיין איין קינד וועט נישט קענען זיין אין די גאס דעטס גאנא בי די ענד יעצט עמער גיין ווייטער. איך מוז דערציילן פארן עולם א וויכטיגע זאך, איך האלט אז ס'איז זייער וויכטיג איך זאל'ס דערציילן. א הון מיט א האן. די מעשה הייבט זיך אן, א קו מיט א קאלב, די מעשה איז האלב. יעצט, ס'איז געווען אזוי, מיט אפאר יאר צוריק, עקזעקטלי צוויי יאר צוריק פאר די הייליגע טעג, האב איך געזאגט א האטליין, איך האב מסביר געווען אז ס'איז דא אזא זאך ווי קערי, קערי מיינט אז א מענטש חלומ'ט אזוי ווי ער וואוינט מיט א פרוי, צו ער חלומ'ט א סעקשועל פיקטשער, און דער קאפ ארבעט אים זייער גוט, און ס'ווערט א קישוי אבר און ס'קומט צו אז ס'שפריצט ארויס פונעם די זרע און נאכדעם שטארבט אים אפ דער אבר. דאס הייסט קרי. און איך זאג עס באריכות ווייל איך וויל דער עולם זאל וויסן. אונז האט מען דאך אלעס באהאלטן. אויף גויאיש הייסט עס א וועט דריעם. מען חלומ'ט מען שטייט אויף נאס. די הויזן זענען, די אונטערהויזן זענען אנגעפישט מיט זאמען. קיינער האט אים נישט אנגערירט. עניוועי, דאס הייסט קערי. יעצט, אויף דעם איז אויך געווען אזוי, ס'איז געווען אמאל מ'האט געהאלטן ס'איז זייער הארב, ס'איז זייער הארב, אבער ס'איז דא אסאך מאל וואס די גשמיות פונעם מענטש מאכט ס'זאל געשען. געדענק איך ווען כ'האב געלערנט אין וויזשניץ ארץ ישראל, א בחור האט געזען קערי, איז ער צוגעקומען צו מיר, ער האט געזאגט ער וויל זיך נעמען דאס לעבן, ער האט געזינדיגט, זאג איך אים הער אויס, תנאים און אמוראים פלעגן אויך צוקומען צו קערי. און איך זאג דו אפיקורס דו שייגעץ דו רעדסט אזאלכע ווערטער זאג איך אים כ'וועל דיר זאגן א גמרא די גמרא זאגט אז ס'איז געווען איינער פון די תנאים זענען זיי געפארן דארטן צו א מטרוניתא אויף רוים עפעס מבטל זיין א גזירה ער איז אריין געגאנגען ער האט גערעדט מיט איר און ער איז ארויס געקומען איז ער געלאפן אין מקווה האט ער געפרעגט במה חשדתוני מיט וואס האסטו מיך חושד געווען האבן זיי געזאגט מ'האט דיר חושד געווען אז שמא מחמת טלטול הדרך ביסטו געווען זייער מיד האסטו געזען קערי האסטו א מופת חותך יא זאגט ער זיי העבודה כ'שווער ענק ס'איז טאקע אזוי געווען, טלטול הדרך האב איך געזען קערי, נישט ווייל כ'האב חלילה געטאטשט די מטרוניתא, סאו וויל איך פרעגן א שאלה, אויב א תנא און אן אמורא איז צוגעקומען צו קערי מחמת טלטול הדרך און די אלע זאכן וויאזוי די גוף ארבעט האט זיך דאך נישט געטוישט, סאו האסטו א פראבלעם ווייל דו ביסט צוגעקומען צו קערי? ביג דיעל! כ'האב געזאגט, שווער געארבעט, ביסט געקומען פון אמעריקע, האסט דיך געלייגט שלאפן מיד, ביסט אויפגעשטאנען האסטו געהאט קערי, דער איז נאטינג ראנג. האט ער מיר דעמאלטס געזאגט איך דאנק דיר מוראדיג, דעמאלטס האב איך נאך נישט געקענט ר' נחמן מיט זיינע ספרים מיט צען קאפיטלעך תהלים, איך טענה אן צען קאפיטלעך תהלים ביסטו אויכעט פריי, די צען קאפיטלעך תהלים איז נאר געמאכט א איד וואס ער געט זיך אבאכט כסדר, אז ס'איז אים צוגעקומען האט מען אים געגעבן צען קאפיטלעך תהלים, אבער א בחור וואס איז מהרהר אינמיטן טאג, צו א בחור וואס האט געזען אפאר הסתכלות אסורות. די גמרא זאגט אז א זב איז איך האב שוין אמאל מסביר געווען זיבה איז די זעלבע זאך ווי קרי ס'איז אביסל אנדערש אבער זאגט די גמרא מ'איז אים בודק מיט זיבן זאכן איינס איז בהרהור טאמער האט ער אמאל מהרהר געווען אין א פרוי איך מיין ס'היינט נישט דא די מין מציאות אין די גאנצע וועלט א איד וואס האט געלעבט אויף די וועלט זאל קיינמאל נישט מהרהר זיין מיט א פרוי איך קען נישט דעם איד איז טאמער האט ער געהאט א הרהור איז עס שוין נישט קיין זיבה און די זעלבע אויך מ'איז אים בודק צו ער האט צופיל געגעסן, צו ער האט צופיל געטרינקען, מאכל ומשתה, דאס מאכט אסאך זרע, און דער אייבערשטער האט געמאכט מיט דער נאטור אז ס'זאל ארויסגיין פון זיך אליינס, שטעל דיר פאר, א קינד הייבט אן צו באקומען זרע ביי די זיבן, אכט און ניין יאר, יא? שטעל דיר פאר, ביז די צוואנציג האט ער נישט חתונה, און דו וואס האסט חתונה ביז די פינף און צוואנציג און ביז די דרייסיג, וואס געשעט מיט די אלע זרע? דער אייבערשטער נעמט עס ארויס, פונקט ווי ער נעמט ארויס אלע מותרות פונעם גוף, ער נעמט ארויס אז יעדע זאך זאל זיין. באלאנצירט, אזוי נעמט ער ארויס די זרע אויכעט, דורכן נאטורליכן וועג. מ'איז נישט עובר אויף זרע לבטלה נאר ווען ס'קומט מיט א הרהור און מען שפילט זיך מיטן אבר, צו מען רייבט זיך קעגן א א זכר צו קעגן א נקבה, אבער סתם אזוי? איטס איטס א פעקט אוו לייף. שטעל דיר פאר א מענטש האט חתונה געהאט, יא ער איז געווארן אן אלמן, ער איז צען יאר, צוואנציג יאר אליין, וואס געשעט מיט די זרע? ס'קומט ארויס! ווען אזוי טוט עס אן א הרהור איז עס נישט קיין פראבלעם ס'איז נעטשער דאס טוט דער אייבישטער איז למעשה איז געווען דאס האב איך געזאגט פאר דעם בחור אז תנאים און אמוראים זענען אויך צוגעקומען צו קערי דער איז נאטינג ראנג דאס איז פארט אוו לייף פונקט ווי ווען דו עסט אסאך גייט ארויס די גדולים דאס איז א חלק פון איינע פון די ליקווידס פון די באדי דער בחור איז געווארן זייער בארואיגט דעמאלטס איך האב נאכנישט געוואוסט פון ר' נחמן אז ס'איז דא אן עצה פון צען קאפיטלעך תהילים מיט א מקווה נישט געוואוסט די עצות עניוועי. למעשה וואס איך וויל ארויסברענגען איז, האב איך געזאגט עה דער בחור, האב איך געזאגט פאר די בחורים אז טאמער זעט עטץ קרי יום כיפור ביינאכט קען זיך מאכן, שווער געארבעט איבערן טאג, מ'האט געזען א פרוי צו א מיידל, און בקיצור ס'האט דאך די מומע די לילית הרשעה געקומען צו דיר אין חלום זי האט דיר געברענגט סחורה, איז נארמאל טאר מען נישט גיין אין מקווה יום כיפור, טאמער אבער ס'איז א רחיצה של מצוה און נישט קיין רחיצה של תענוג מעג מען, דאס הייסט א רחיצה של מצוה, פארוואס? ווייל ס'איז דא א תקנת עזרא מ'זאל נישט דאווענען ביז מ'וואשט זיך נישט אפ, און ס'איז דא אין בן ביתי און אנדערע חסידישע ספרים, בן ביתי איז פונעם הייליגן קאמארנא, זאגט ער אז טאמער איינער האט באמת מורא פארן לעבן פון זיך און פון זיין ווייב און פון די קינדער זאל ער חלילה נישט זיצן אין א שול און זאגן די אלע פיוטים השם מלך השם מלך השם ימלך לעולם ועד מיט די אלע זאכן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, טאמער ער איז נישט געגאנגען אין קיין מקווה. זאגט ער ואני ערב לו, ער וועט אים האפטן, און ער זאגט אסאך מענטשן זענען געקומען צו מיר, זיי האבן זיך מזכיר געווען און ס'איז גארנישט געשען, ווייל ס'איז דא נאך א זאך, די גמרא זאגט אז אויב מ'זעהט קרי יום כיפור דעמאלטס, איז עס א סימן רע לו, די גאנצע וועלט איז הונגעריג און ער איז זאט, און ער זאל זיך זארגן א גאנץ יאר, עס איז דורך געגאנגען דאס יאר איז מובטח שהוא בן עולם הבא, איז איז במילא אסאך מענטשן זענען זיך געגאנגען מזכיר זיין פאר צדיקים. יעצט למעשה אין תניא פון בעל התניא דא א ספר ס'הייסט מאה שערים, מאה שערים הייסט הונדערט טויערן, ס'האט הונדערט בריוון רופט מען עס מאה שערים פאר א מליצה. האט ער דארט א שיינעם בריוו, א הערליכן בריוו, זאגט ער אזוי, א איד האט געזען קרי און ער האט זיך מזכיר, זאגט ער, עה זיי נישט קיין נאר, דו האסט געזען קרי ווייל ביסט א גאנצן טאג געלעגן אין הרהורים רעים, דו האסט צוויי זאכן נישט, דו האסט נישט דאס זאלסט דיך זארגן א גאנץ יאר, דו דארפסט דיך גארנישט זארגן ווייל דאס איז א נאטירליכע קרי אז מען איז מהרהר קומט עס, און דער מובטח שהוא בן עולם הבא דארפסטו דיך אויך נישט, עס איז נישט פאר דיר געזאגט געווארן. פארוואס? ווייל א צדיק יסוד עולם וואס פירט זיך ערליך און נישט מהרהר און קומט צו צו קרי, נו, אז ער איז צוגעקומען צו קרי איז א סימן מ'ווייזט אים פון הימל, מ'ווארפט אים צוריק די טבילות, אבער דו איז טאמער האט ער תשובה געטון, ער האט מוציא געווען שנתו, ער האט געלעבט א גאנץ יאר, איז ער מובטח לו שהוא בן עולם הבא, אבער דו ס'איז דאך געקומען פון א נאטירליכן קוקן ווי מ'טאר נישט, איז ממילא האסטו גארנישט. שוין, אזוי זאגט אים דער בעל התניא אין דער בריוו, ס'איז זייער א לעכטיגער בריוו. עניוועי, איז וויל איך נאר מסביר זיין, האב איך געזאגט פארן עולם, אז טאמער א מענטש זעט, א בחור זעט קרי יום כיפור, זאל ער וויסן, ער זאל נישט זיצן אין א שול, ער זאל גיין זיך טובל'ען אין א מקווה. און איך האב שוין גערעדט יארן מיט אסאך גרויסע קהילות, רוב גרויסע קהילות האבן א מקווה וואס איז אפן יום כיפור אינדערפרי, פארטאגס שטייט מען זאל עס טון בצנעה קיינער זאל נישט זען, און ער גייט געט זיך א טובל א. און ער קומט שוין ארויס, און דאס איז נישט קיין אויבערגעב פון איינע פון די חמשה עינויים, די פינף פייניגן, ווייל רחיצה איז נאר רחיצה של תענוג, נישט רחיצה של מצוה. די גמרא זאגט ווען איינער גייט צו זיין רבי'ן מקבל זיין פני רבו און ס'איז דא א וואסער אינמיטן, און ער איז נישט אזוי גרויס ווי ר' פנחס בן יאיר זאגן פארן טייך גינאי שפאלט דיך ווייל איך וויל דורך גיין, די טייך וויל זיך נישט שפאלטענען פאר אים, פאר ר' פנחס בן יאיר האט זיך יא געשפאלטן, פאר אים וויל ער נישט, בקיצור זאל ער אריין גיין. און אזוי אפילו יום כיפור זאל ער אריינגיין אין וואסער, פארוואס? ווייל ס'איז מצוה לקבל פני רבו ברגל, עס איז נישט קיין רחיצה של תענוג נאר רחיצה של מצוה, שוין האב איך דאס געזאגט. איז געווען א בחור'ל, שטעל דיר פאר א פערצן יעריגער בחור'ל, ער האט ליידער ליידער ליידער געהאט א וועט דריעם יום כיפור אינדערפרי, און. פאר א בחור איז עס נארמאל, כ'וועל דיר זאגן פארוואס, עס איז נארמאל ביי יעדן מענטש, ווייל אז ער גייט אין מקווה פינף מאל גייט מען דאך אין מקווה ערב יום כיפור, צו אפילו ווען מען גייט נאר איין מאל צו צוויי מאל און מען זעט יעדן מיט די נאקעטע ערווה איז דאך עס א גרויל, א איד האט מיר פארציילט די וואך, ער זאגט מיר איך האב קיינמאל נישט געהאלטן פון אייך פון אייער האטליין פון די אלע שטותים, זאָגט ער, איך מוז זאָגן, אַז איך הײב מיר די הענט פֿאַר אײַך. איך פֿלעג אײביק מיטנעמען מײַנע צװײ קינדער מיט מיר אין מיקװה. איך האָב זײ נישט אױסגעלאָזט אַפֿילו אַ זיז כּלשהו. און נישט װײַל כ'האָב עס געהערט פֿון אײַך, נאָר איך האָב עס געטאָן װײַל מײַן טאַטע האָט מיט מיר אױך אַזױ געטאָן. ס'איז דאָך געװען אַמאָל ערלעכע ייִדן. זאָגט ער, און פּלוצלינג, איך האָב מיך געזײפֿט און כ'האַלט די קינדערלעך לעבן דעם שאַוער דאָרטן, װוּ איך ענדיק מיך אָפּצוּװאַשן. בקיצור, זע איך, ווי עפעס א מידל עידזש מענטש, ער איז געווארן חרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים, ער האט געהאט, די פופיק האט זיך אים אויפגעשטעלט אזוי א א צוועלף אינטשעס לאנג, און ביידע קינדער זענען געשטאנען און געקוקט, דער איין קינד זאגט פארן אנדערן קוק קוק קוק, און נאכדעם זאגט דער קינד פארן טאטען טאטי קוק, איז דער טאטע געגאנגען זעהן וואס ער זעהט דארטן, האט ער געזאגט נחום דאס איז די לעצטע מאל וואס איך און מיינע קינדער גייען זעהן א מקווה, כ'האב אים געזאגט, מען זעהט חזר'ישע זאכן, א קינד דארף דאס נישט האבן געזעהן. עניוועי, איז למעשה איז אז א בחור גייט אין מקווה און ער זעהט דא גייט א יונגל לויפט מיט די מעשה אינדרויסן און דא א צווייטער און איינער לויפט נאך יענעם יונגל אה עס איז צרות מען טאר עס נישט צולאזן איז למעשה זאגט ער מיר זאגט מיר דער בחור איך האב אייך געפאלגט און איך בין געגאנגען און כ'האב יום כיפור אינדערפרי בין איך געגאנגען אין די מקווה, אין סאטמאר איז דא א מקווה, כ'האב דעמאלטס געזאגט אז אין סאטמאר איז דא א מקווה אונטן, דאס איז געווען אמאל דעם רבינ'ס מקווה, כ'האב אויסגערעכנט ווי ס'איז אלס אפן מקווה'ס, טשא, בקיצור און למעשה איז ער געגאנגען פירע פארטאגס אין מקווה האט ער געטראפן דארט אן אלטן חזיר מיט א לאנגע בארד ביז צום פופיק, און ער איז געשטאנען דארט האט זיך געווייקט און געשפילט, יא אבער די חברה דער אינפאר איז דער אינפאר, ער קומט אריין האט געבן א ווייל ער געוואלט אריינלויפן ווייל עס זיך געבן א טובל און דער איד ווייסט האט אנגעהויבן אוי האט אים אנגעהויבן צו ער געוואלט צוקומען צו אים האט ער געשריגן הויעך דו חזיר דו מנוול דו זאלסט אוועק גיין פון מיר ווער ס'איז געווען אין פאליש דארט אין די שול דארט אונטן איז געקומען קוקן וואט די העל איז גאוינג אן, יום כיפור פארטאגס שרייט מען אויף איינעם חזיר מנוול, פארט האט גאר געטראפן, דאס איז גאר א היימישער, ס'איז א איד מיט א בארד ביז צום בעלי באטן, עניוועי, קהל ייטב לב פון וויליאמסבורג זאליס קהל ייטב לב האט עס גענומען זייער ערנסט, איך האב הנאה, איך האב א מורא'דיגע הנאה, איך האב עס ארויפגעלייגט אויפן האטליין אויכעט, און ס'איז געווען בושות אינוואלווד, די סוף איז געווען אז זיי האבן עס איבערגעבויעט, זיי האבן געמאכט פונעם רעבינ'ס מקווה, זיי האבן ארויסגעגעבן די לאנדרי רום האבן זיי מיר געזאגט, זיי האבן איבערגעבויעט, נישט דא מער קיין ווענט, זיי האבן אריינגעלייגט עפעס אכט צו צען פלארעסענט לייטס ס'זאל זיין ליכטיג ווייל ס'איז געווען דארט אלץ טונקל, און די גאנצע צייט א גאנץ יאר איז אויך פארגעקומען מכשולות, זיי האבן מיר געזאגט, ס'האבן מיר נישט געוואוסט, ס'איז געווען מכשולות, ס'איז געווען וואס האבן געהאט די שליסל פון דארט, קהל ייטב לב געבט ארויס שליסל, זיי האבן מיר אויך אמאל געוואלט געבן א שליסל, זיי האבן געזאגט פאר צוויי הונדערט דאלער א יאר געבט מען דיר א שליסל. ס'איז אזוי ווי ס'איז מקווה געלט, זאג איך אים כ'וויל נישט קיין שליסל, כ'וועל זיין אינאיינעם מיט איינעם דארטן באהאלטענערהייט און קיינער איז נישט דא, און אז יענער וועט מיך טאטשן סאו איך דארף אים פראוון אז איך האב יענעם נישט געטאטשט, לאז אפ, איך ברויך נישט קיין מקווה, איך ברויך נישט קיין שליסל, איך ברויך גארנישט, איך נעם א גוטן טוש א מחיה צו קוקן, א מחיה, איך האב אים געזאגט פאר יום טוב חייב אדם לטהר עצמו ברגל צו פאר ראש השנה יום כיפור בין איך נאך אין ארץ ישראל אבער פאר יום טוב האב איך דא אין מאנהעטן איז דא א ק, ס'א פרוי מקווה, איך האב עס איבערגעפיקסט, און איך האב די שליסל פון דארטן, אבער דארט איז קיינער נישט דא ווען איך גיי אריין איז קיינער נישט דא, און איך גיי אויכעט נאר אינדערפרי פארן דאווענען, לכבוד יום טוב צו לכבוד שבת אויב איך גיי, און למעשה גיי איך נישט דארטן ווייל מען דארף צוגרייטן נאכמיטאג די מקווה פאר פרויען, עניוועי, למעשה איז האט מען עס געפיקסט און פארראכטן, זאגט מיר יענער איך זוך דיך שוין פון פאר א יאר ראש השנה, פון פאר ראש השנה, פון, ס'טייטש פון דעם געוועזענעם ראש השנה.

און מסתמא האסטו מיך נישט געטראפן. זאגט ער, יעצט האב איך דיך געטראפן, וויל איך דיר זאגן שקויעך, ווען נישט דיין אויפמערקזאמקייט, וואלט געווען דארטן ווייטער א בית זונות, און מען האט עס אפגעשפארט, מען האט אראפגענומען די ווענט, און מען האט עס געמאכט אינדרויסן אפן, אזוי מען זאל קענען אריינזען, מען האט אריינגעלייגט לעקטער וויפיל ס'לאזט זיך, און נאך א זאך וואס מען האט געטון איז. ס'איז געווארן גרעסער די מקווה, ס'הייסט מיר האבן מיר שוין נאך א מקווה, אזוי האבן מיר געהאט דריי מקוואות, סאו האבן מיר א פערדע מקווה, און אונז דאנק מיר דיר שקויעך, איז דאס האב איך ליב, ווען דו זאגסט מיר שקויעך, און ער האט געבעטן איך זאל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז א מיטגליד אין קהל, זאג איך אים איך האב נישט קיין פראבלעם, איך דארף נישט דעם פירסום ווער ס'האט געזאגט, איך דארף נאר איין זאך, ס'איז געטון געווארן און פארטיג. און איך טראסט דאך נישט קיינעם, ווייסט דאך מענטשן וויל דאך מיך ווי מען זאגט טאפלען, און דא האב איך דאך, איך קען דאך נישט אריינגיין אין בית מדרש, מ'האט דאך מיך ארויסגעווארפן פון דארט, איז במילא האט מען געמאכט אזוי, איך האב געפרעגט איינעם וואס ער איז מיר א ידיד, איך האב אים געזאגט זאג מיר צו דאס איז אמת צו נישט, איז ער אראפגעגאנגען זאגט ער יא ס'איז הונדערט פראצענט אמת, ער זאגט ס'איז נאך דא עפעס אביסל טיילס וואס מען מוז נאך לייגן אבער אזוי איז עס א הונדערט פראצענט. סאו וויל איך ענק זאגן, יו שוד נאו רבותי, יור גאנא סטרעיטן אוט, איטס זשאסט א מעטער האו לאנג איטס גאנא טעיק און וויפיל קרבנות זאלן נאך פאלן, ווייל איך האלט נישט ביים קאפיטולירן, איך האלט דארטן, כ'האב ענק געזאגט איך טאר ענק נישט זאגן אלעס אויף וואס איך ארבעט, איך האלט דארטן אז טאמער א יונגל וואס ער איז אונטער אַכצן יאר גייט אין א מקווה זאל מען צונעמען דאס קינד אלס טשיילד אביוז, און אויב דאס די געזעץ גייט דורך, עטץ אלע קענען לאכן, ביקאוז ס'האלט נישט ווייט אז ס'זאל דורכגיין. כ'טענה צו די גאווערמענט, אין וועלכע פול איז דא אז מ'לאזט קינדער גיין, גרויסע מענטשן מיט קינדער, און עס איז נישט דא קיין השגחה? נישט דא קיין השגחה? זאגט די גאווערמענט יו רייט, דאס איז געהעריג טשיילד אביוז, זאג איך מ'ווארק אן איט, מ'ארבעט יעצט אויף דעם, איך ארבעט שוין דערויף א יאר צו אנדערטהאלבן יאר, און ווען ס'וועט דורכגיין, דעמאלטס וועל איך האבן געווינען דעם מלחמה אויכעט. ס'איז נישט דא א מציאות אז מען זאל לאזן א קינד, אבער ווען ס'איז אַכצן און העכער קענסטו אים נישט זאגן וואס צו טון, אבער דאס ביי דרײַצן ווערט ער א גדול? ניין ניין ניין ניין, דאס ווילן זיי נישט אננעמען, און איך זאג אויך מען קען עס נישט אננעמען, כ'האב געזאגט, כ'האב זיי געזאגט עטליכע מאל, כ'האב געזאגט ווען איז א בחור מער א סעקס פיטשער און ער איז מער עטעמפטינג אז מען זאל אים וועלן רעיפן? ווען ער איז דרײַצן צו ווען ער איז זעכצן צו ווען ער איז נײַן, זאגן זיי אף קאורס, עז די יערס פראגרעס ווערט ער א ש ש גרעסערע סעקס פיעטשער, ס'וואקסט אים שדיים נכונים, ס'וואקסט אים בריסטן, די ערווה וואקסט אים גרויס, די האר וואקסט אים איבעראל, זאג איך אים, סאו וויי איז איט דעט יור עלאוד טו טעיק א טשיילד ביפאר עיטין אינטו א מקווה אינטו א ריטשועל בעד? וויי? או איטס, איטס ארבעט מען שוין אויף דעם א לאנגע צייט, און איטס גאנא גאו טרו אזוי ווי אלע זאכן, ס'עט זיין אפס און דאונס אפס און דאונס, עט די ענד אוו די דעי, זיי האבן געוואלט, די וואס זיי פייטן, זאגן אז מען זאל קענען מיט עלטערן גיין, האב איך געזאגט נאו וועי, זאג איך קום מיט מיר אין א מקווה, עסט צו זען וויאזוי ס'גייט צו, דער טאטע נוצט העד און שאולדער און רייבט זיך אונטער די ארעם און צווישן די פיס, דער זון זיצט שוין דעמאלטס און ער איז שוין לאנג אין די מקווה, ווייל ער גייט צו א סווימינג פול, בעיבי דאס איז אזוי ווי א סווימינג פול. סאו וואטס גאוינג אן? זאגן זיי יור רייט. עניוועי איז האט מען שוין נאך א זאך ברוך השם אויפגעטון צוביסלעך. ס'גייט. ווייל יענער האט געזאגט משיגע אהער משיגע אהין ער פארט גוט. איך פאר ברוך השם זייער גוט, נישט גוט נאר זייער גוט. יעצט איז דא נאך א ביטערע פרשה געשען, א קינד פון פֿיר וואכן געטרונקען געווארן אין א טשאקוזי. ווי קומט א קינד אין א טשאקוזי פון פֿיר וואכן? איז דא דא אסאך סוספישעס. די ערשטע סוספישעס פאלט אז די מאמע איז געווארן סיק און טייערד זי האט נישט געוואלט האבן די בעיבי, קען זיין זי האט אפילו גענומען מעדיקעישן אז זי זאל עס נישט האבן, און אז ס'איז יא געבוירן געווארן אווער און אבאוו די מעדיקעישן וויל זי עס פטור ווערן, האט זי געזאגט ס'האט זיך דערטראנקען, נאכדעם קען זיין נאך א זאך אז ס'איז א ממזר אויכעט, ס'קען זיין ס'איז געווען אן אשת איש שזינתה, און נאכדעם קען זיין נאך צעניגע זאכן, כ'האב שוין אמאל מסביר געווען, ווען א מענטש גייט חתונה האבן מיט א פרוי, א מאן מעג האבן אסאך פרויען, א פרוי טאר נישט האבן נאר איין מאן. פארוואס האט עס דער אייבערשטער אזוי געמאכט? פארוואס? איז זייער פשוט, ווייל ווען דו נעמסט איין פרוי האסטו אויך פופצן פרויען, דו נעמסט נישט איין פרוי, דו מיינסט דו נעמסט איין פרוי, ווען די פרוי איז צוועלף און דרייצן, ס'הייבט אן צו קומען איר וועסט, ווערט זי אזוי צודרייט, ווען זי האט חתונה איז דא דם חימוץ, הייבט פון איר נאז צו רינען ווייל זי האט ליב סעקס, און נאכדעם איז דא ווען ס'גייט ווייטער איר לעבן, הייבט אן אזוי, ווען זי ווערט שוואנגער הייבט זי אן צו ברעכן, דא ברעכט זיך אין איר אלע אייברים, דא אהער, דא אהין, אזוי ווען זי איז פרעגנענט קען זי קריגן דייבידיס מיט אנדערע זאכן, אה! די נעמסט נישט איין פרוי, די האסט א טעות, ווען די האסט חתונה מיט איין פרוי, נעמסטו שוין פופצן פרויען, כ'דענק מיין משפחה איז געווען עפעס איינער א אינגערמאן, וואס ער האט גענומען א פרוי, זי איז געווען אזא האנג קאנג סייז, ווייסט אזא א יפת תואר, זי איז געווען גראב ווי א פאס און הויעך ווי א טויער, פרעגט ער פארן שווער די געסט מיר ביידע? זאגט ער יא, האט אויסגעזען ווי ער געט ער צוויי. ער האט נישט געוויסט דעס אז ער נעמט פֿופֿצן, יעדער מענטש נעמט חמש עשרה נשים פֿופֿצן פרויען, ווען זי הייבט אן צו ווערן א זקנה הייבט זי אן אזוי צו קרעכצן אזוי, און ווען זי איז שוואנגער אזוי, און ווען זי האט די בעיבי אזוי, דאס איז דיפרענט טשעינדזשעס אין לייף, ממילא נעמט ער עניוועי פֿופֿצן פרויען נישט איין פרוי. דעם, א מאן מעג האבן מערערע פרויען, אבער א פרוי טאר נישט האבן נאר איין מאן, א מאן איז די זעלבע זיין גאנץ לעבן, ס'קען זיין זי די מילך איז איר ארויף אין קאפ, הו נאוס? יעצט, דאס איז נישט געפערליך, ס'געשעהט עקסידענטס, איי מין נאטינג העפענד, דאס דארף איך נישט רעדן אויף מיין האט, קומען אין די סאקמערע קאקמערע מיט די סיקריקן, זיי האבן זיך גענומען שלאגן מיט די גאווערמענט אז מ'זאל נישט מאכן קיין אטאפסי, האט די גאווערמענט אראפגעלייגט די פיס און זיי געזאגט בלוי מיט אן אלף אונז גיימיר יא מאכן, זענען זיי געלאפן אין די גאס און מ'האט פראטעסטירט, האב איך אפגעקאלט דעם וועם איך קאל אפ, איך רעד די גאווערמענט זאג איך אים נעם מאשין גאנס אזוי ווי דו האסט גענומען ביי די גרעניץ דארטן ווען די אראבער האבן געוואלט אריינקומען, האסט געשאסן. שיס אויס כאטש זעכצן שטיק פון זיי, זיי קענען נישט בונטעווען אין א לאנד, זיי ווילן נישט מדינת ישראל, געט די העל אוט, ווער האט אים גערופן דארט? ווייסט די יאר נאך נישט געווען אזא גוטע יאר ווי אלע יארן, זיי זאגן דאס איז געווען די מערסטע עליה פון די גאנצע וועלט, און די גאנצע וועלט איז דאך אין איין שטיק סכנה, איז דארטן טענה'ן זיי מען טוט כאטש, האב איך געזאגט, שוט! שיס אויס! זיי קענען זיך נישט אריינמישן ביי יעדע זאך. אין בני ברק איז נאך היינט דא א מיידעלע וואס איז געגאנגען ניין אינדערפרי יום כיפור אין שול, מען האט זיך אריינגעשלעפט אין א מקווה, ס'איז א מקווה צוגעשפארט יום כיפור, יענער האט געהאט די שליסל, מען ווייסט ווער ס'איז, אפילו איך ווייס נעמען, נאר וואס, די רבנים ימח שמם וזכרם זאלן אויסגעמעקט ווערן אזוי ווי אלע מענטשן וואס איז נישט געבליבן קיין זכר פון זיי, די רבנים לאזן נישט אז די טאטע זאל קומען פרעסן טשארדזשעס. מען ווייסט ווער ס'איז געווען, ער האט געכאפט דאס קינד, ער האט איר גערעיפט, נאכדעם ווען ער האט איר גערעיפט האט ער דאך נישט געוואלט מען זאל ארויסזען ער האט איר גערעיפט, האט ער געמאכט אז זי איז דערטראנקען געווארן, ס'איז א כלים מקווה, א כלים מקווה דארט דארף מען דאך אביסל ארויפקריכן, האט ער גענומען איר קאפ האט עס אריין געשאסן אינעם אייזן וואס ס'ליגט אין א כלים מקווה, ס'איז דא אזא אייזן ס'זאל נישט אראפפאלן די כלים ביז אראפ, און ער האט איר צושמעטערט דעם קאפ און זי איז געשטארבן. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דאס מעג מען פארשווייגן? אויב מען מעג דאס פארשווייגן, מעג מען אלעס פארשווייגן. און ווער איז אין ביהיינד? דאס איז די רבנים. אונז ווייסט מען ווער די רבנים זענען אויכעט. ימח שמו וזכרו, ס'זאל נישט בלייבן פון זיי א זכר. און זיי האבן אונז פארקויפן אידישקייט, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. יעצט האט מען אנגעהיצט דעם עולם גיין צו פראטעסטירן, וואס א רעכט האט מען צו פראטעסטירן? די גאווערמענט איז בארעכטיגט צו וויסן, די מעדיקל עקזעמינער איז בארעכטיגט צו וויסן וואט העפענד טו די טשיילד, א פיר וואכענדיגע קינד איז נישט נאו וועי אז ער האט געדארפט זיין אין א טשאקוזי, און אז ער איז געווען. זי זאגט אז ס'האט אים ארויסגעגליטשט פון די הענט און ער האט זיך דערטראנקען, זיי דארפן דאס אינוועסטיגעיטן, וואס טוט א קינד אין א טשאקוזי? סאו דאס איז א באלאוני סטארי, און אונז בעט מיר נאכאמאל מדינת ישראל זאלסט נעמען די אלע סיקריקן, שיס זיי אויס מיט א מאשין גאן וואנס און פאר אלל, זיי זענען די זעלבע טרעט פאר די סעיפטי פונעם לאנד, פונקט אזוי ווי די אראבער וואס זענען געקומען אריין פראטעסטירן אפאר טעג צוריק, די סעים טרעט, דזשאסט ביקאוז זיי גייען מיט א בארד און אמאל האט מען זיי געטראסט, מען האט נישט קיין מורא פאר זיי, דזשאסט בלאו דעיר העדס. דעטס איט. ס'איז א שעים. דאס איז א לאנד? מ'קען דארטן וואוינען אזוי? זי האט זיך נישט קיין פראטעקשאן פאר די אייגענע סיטיזענס? מ'האט געמעגט נעמען א קינד און אים דערטרינקען אין א טשעקוזי? א ברוך השם די גאווערמענט טוט צו די זאך. זיי האבן איינגעזעצט אין תפיסה דעם טאטן מיט די מאמען און און שוין. און ס'איז שוין געווארן יא גיי פראטעסטירן ס'איז גארנישט מ'לאכט זיך היינט אויס פון ענק. שטארק און זיי קומען זיי שפריצן וואסער זאלן אנטלויפן, שפריץ נישט קיין וואסער קום מיט א מאשין גאן נעם אראפ אפאר קעפ פון זיי נאכדעם וועסטו האבן שלום מעתה ועד עולם און די זעלבע זאלסטו טון מיט די אראבער אויך דזשאסט טעיק אף די פיו טראבל מעיקערס און דען יו'ל בי פרי ווי וויל בי פרי און עווריבאדי וויל בי פרי. האב איך שוין פארציילט אפאר מאל די מעשה, איך בין געווען א בחור כ'האב באקומען אין נתניה כ'האב באקומען פון ועד הישיבות כ'בין געווען א וואוילער בחור כ'האב גוט געלערנט פלייסיג האב איך באקומען. צען טאג א האטעל אין א האטעל איך זאל קענען הבראה הייסט עס איך זאל מיך אפרוען אין יעדע ישיבה געווען עפעס צוויי בחורים וואס האבן עס באקומען און איך האב עס אויך באקומען האבן זיי מיך געפרעגט אין וועלכע האטעל איך וויל גיין האב איך געזאגט מלון גלי צאנז צו זיין כאטש מיטן קלויזענבורגער רב ס'איז געווען פאר די ימים טובים אין זומער גיין צום קלויזענבורגער רב איז געווען א קינד וואס האט זיך דערטראנקען אין סווימינג פול שבת שבת גייט קיינער נישט צו קיין סווימינג פול, ס'איז געווען זייער סעספישעס, נו, מ'האט גארנישט געקענט טון. שפעטער, א וואך שפעטער איז געשען די זעלבע, נאך א קינד האט זיך דערטראנקען, איז עס געווארן מורא'דיג סעספישעס, אונז זעמער שוין דערווייל אוועק געפארן, ווייל אונז האמיר דאך שוין, אונזערע צען טאג איז אפגעלאפן, זענען זיי געקומען ביז בני ברק מיך אויפזוכן, מיך מיטן אנדערן וואס ער איז געווען, זיי האבן אויפגעזוכט אלע וואס זענען געפארן צו יענעם האטעל, און איך האב זיי געזאגט, הער רב איד, איך ווייס גארנישט, איך בין געווען ביין קלויזענבורגער רב גאנץ שבת, ביי אלע זיינע דרשות, און ביים ליינען, און ביי אלעם, איך, איי דאנט קנאו עניטינג וואס איז געשען שבת בייטאג, ביים ליינען צייט, איך ווייס, שוין, אויסגעפרעגט, אויסגעפארשט, שפעטער האבן זיי געטראפן אז דאס יונגל, דאס צווייטע וואס מען האט אים דערטראנקען, דאס יונגל, האט סערווייווט, און ער האט געזאגט אז ס'איז דא א מלצר וואס איז געגאנגען מיט ווייסע זאקן און ער האט אים געמאכט משכב זכר און נאכדעם האט ער אים דערטראנקען. דעמאלטס האט די רעגירונג צוזאמגעשטעלט אז די ערשטע איז אויך געווען די זעלבע און מ'האט אים איינגעזעצט כ'ווייס נישט אויף וויפיל יאר. אזוי טוען מענטשן, נאכדעם וואס מ'טוט יענעם אפ די מיסע מעשה, מ'מאכט אים משכב זכר, הרג'ט מען אים אויך, עס זאל נישט זיין קיין עדות, אזוי איז נישט דא ווער ס'זאל קומען עדות זאגן. די זעלבע טענה איך, אין פאפא האט זיך אמאל דערטראנקען א יונגל, ס'איז נישטא אזא זאך אז א יונגל גייט אין מקווה אליינס, מען האט אים מסתם געמאכט משכב זכר און דערטראנקען, ס'איז געווען א קינד האט זיך דערטראנקען אין נייטרא יארן צוריק, האב איך אויך די זעלבע געטענה'ט, און א קינד גייט נישט אין קיין מקווה און ער פאלט נישט אריין, ס'איז דא סטעפס, ס'איז דא א געיט. אבער וואס, זיי מאלעסטן קינדער. און נאכדעם הרג'נען זיי. פארטיג. און מען דארף זייער וואטשן דאס וואס איך טענה, וויבאלד ס'איז געווארן די געזעץ אז מען גלייבט שוין קינדער, איז לאידך גיסא איז אביסל שווער אויכעט, פארוואס? ווייל דער מענטש וואס ער טוט משכב זכר וויל זיך גראד אראפראמען, ס'זאל נישט זיין ווער ס'זאל רעדן, אבער אונז עמיר דאס אויכעט איבערקומען אם ירצה השם, אונז האבן נישט קיין מורא פאר די אלע זאכן. כ'האב גערעדט די וואך אז ס'איז געווען א גרויס געווינס פאר סאקמער קאקמער מיט די אלע מוסדות, ווייל דער גאווערנער מ'האט געשלעפט מיט פעלדער מיט מעשות מיט בוידעמער און דער גאווערנער האט אפראווד דעם בודזשעט און מ'טוט נישט נאכקוקן די ישיבות. שוין, פיין. למעשה אבער איז האט ער היינט געמאכט א נייע געזעץ דער גאווערנער אז אלע פאבליק סקולס מוזן אריינגעבן א בודזשעט וויפיל זיי קריגן ער וויל האבן א פונקטליכן ליסט הוהוהוהוהוה האמער אונז שוין זיך גענומען שלאגן אויב אזוי וויל מיר אז אלע ישיבות זאלן אויך אריינגעבן וויפיל זיי קריגן אזוי ווי איך האב מיך געשלאגן דעמאלטס אז ס'זאל זיין ווידיאו ווייל אין פאבליק סקול איז דא דארף עס זיין אין פרייוועט סקולס אויך. אונז וויל מיר וויסן וויפיל גנב'עט טאקע סאקמער, קאקמער, און וויפיל לייגן זיי אוועק אין די טאש, און וויפיל גנב'עט ווין, און וויפיל גנב'ענען אלע אנדערע מוסדות, ס'איז דאך אויף אונזער קינדער'ס בלוט, יעצט אויב דאס וועט דורך גיין עמיר ווייטער פארן גוט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, עטס גייטס ענק אויסלערנען, עטס גייטס נישט ארויס קריכן פון דעם מלכודת, ווייל עטס גייטס אנהייבן זיך אויסצולערנען אז אידישע קינדער זענען נישט הפקר. סאו איז קודם כל שוין דא א שטיקל פידבעק, נישט א שטיקל נאר א גרויסער פידבעק. ס'אויך גוט פאר אונז צו וויסן וויפיל באקומען זיי, ס'איז פאבליק אינפארמעישן, ס'גייט יעצט זיין אינאיינעם אלעס, וויפיל די לאנטש פראגרעמס, וויפיל די ליגענט פראגרעמס, די ברעקפעסט פראגרעמס, די אווערטיים פראגרעמס, אלעס גייט ארויסקומען. יעצט כ'האב שוין פריער גערעדט פון א מעשה פון א קינד אין א טשאקוזי וואס האט זיך דערטראנקען, יעצט וויל איך זאגן אפדעיטס ווייל ס'איז געגאנגען ווייטער די חקירות. אז א קינד האט זיך דערטראנקען אין א טשאקוזי. אין א האטעל אין ארץ ישראל, און יעדער האט אנגעהויבן צו גיין פראטעסטירן ווייל מ'האט געוואלט מאכן אן אוטאפסי, און איך האב געשריגן די גאנצע צייט פאר די אלע מענטשן וואס איך קען, קאל אפ די גאווערמענט און זאג אונז וויל מיר אן אוטאפסי, אונז וויל מיר וויסן צו דאס איז נישט געווען קיין רציחה, ווייל ס'איז דא אסאך ריזענס פארוואס א מאמע זאל וועלן הרג'נען איר קינד, אדער איז עס געווען א ממזר, זי האט מזנה געווען, אדער האט זי נישט געוואלט האבן די בעיבי, ס'איז געווען אן עקסידענט. אפילו מיט איר מאן, דאס טאר מען נישט צולאזן. בקיצור, מען האט זיך גענומען שלאגן, און מען האט אראפגעשיקט סיקריקן, און מען האט זיך געשלאגן מיט די פאליס. דער סוף איז ארויסגעקומען, מען האט אהער גענומען די פרוי, און זי האט מודה געווען, זי האט עס דערטראנקען. יעצט, איך נעם טויזנט און זיבעצן הונדערט און פערציג דיסקלעימערס, ווייל איך האב געוויסע אינפארמעישאנס, און די אינפארמעישאן זאגט אז דער מאן איז א עקר. דער מאן קען נישט האבן קיין קינדער, און די בעיבי וואס זיי האבן פון זיבן יאר אלט, דאס האט זיי געגעבן בוני עולם. זעסט בוני עולם פארוואס ס'איז נישט גוט צו געבן בעיביס? קוק וואס דא יעצט געשעט. בקיצור, די פרוי האט מזנה געווען רייט און לעפט. אזוי זעט זיך אויס, איך נעם דיסקלעימער. און זי איז געווארן שוואנגער. די מאמע האט געוואוסט אז ס'איז נישט פון אים. האט זי קודם דערטראנקען דאס קינד, און דורכדעם וועט מען נישט זען עדיו קיים. רש"י זאגט הבא על הערווה והוליד ממזר איז עדיו קיים, פארוואס זאגט רש"י ווייל מען זעהט עס, דאס קינד האט זיך מייאש געווען זי וויל עס נישט זעהן, מיענווייל זענען די סיקריקן געגאנגען זיי האבן זיך געשלאגן, ווען דער סיגעטער האט זיך געשלאגן מיטן בעלזער רב האבן די לצים געזאגט אז דער סיגעטער האט געדארפט קטנים, און ער איז געווען אינמיטן א גרויסע גאס און ער איז געשטאנען אונטער א טראק האט זיך אראפגעצויגן די הויזן ער זאל מאכן קטנים, למעשה דער טראק האט געגעבן א פאר אוועק און ער איז געבליבן קטנ'ען און יעדער האט געזעהן ווי ער קטנ'ט. ער האט געמיינט ער וועט זיך גיין שלאגן מיט בעלז און שוחטים, כמען טארן קיינמאל נישט זיין קיין שוחטים ביז משיח קומט אפילו זיי טוען תשובה, דער בהמה דער אפגעריסענער, ס'קומט יעצט זיין יארצייט גראדע, מען דארף וויסן ער איז געווען א ארור המן, ער איז געווען א שייגעץ א רשע, ער מיט זיין שוואגער דער באטערער האבן מאכיל טריפות געווען יארן לאנג אין אמעריקע פאר אלע היימישע קהילות, קיינער וואלט נישט געגלייבט. געטראסט וויינשטאקן גארנישט ווען נישט ער, און דאס איז געווען פארמישט מיט די רעבעצן מיט אלטע פייגא'ן, און זי האט געטרייבערט דעם רעבן אויך, איז למעשה האבן זיי נישט איבער געלאזט איין שטיקל כשר פלייש, עניוועי, איך, ס'דא יעצט אין ארץ ישראל א ווידיאו איינער האט זיך גענומען ארבעטן אין א שלאכט פאבריק, האט ער אריין געלייגט א הידען קעמערע, און זעהט מען ווי מען לייגט אריין אין די פלייש פאמפט מען אריין וואסער מיט אזא קעמיקעל וואס דאס בלאזט אויף דאס פלייש, און למעשה פארקויפט מען דאס פאר א גוטע פרייז. ווייל ס'איז דאך נייס ענד העווי, ס'איז קעמיקעלס, דו ווילסט עס נישט עסן, און ס'קומט אלעס ארויס צוביסלעך, צו ס'איז כשר צו נישט ווייס איך נישט, מ'האלט שוין נאך ווייטער, ס'איז שוין נישט געזונט אויך, ס'איז שוין פאר א גוי אויך נישט כשר, וואס מאכט מען היינט אין ארץ ישראל, מ'מאכט עס מיט טשיקענס מיט אלעם, עניוועי, איז למעשה איז דער סיגעטער האט געמאכט והתנחלתם אותם לבניכם, ער האט געזאגט ביידע קינדער מוזן טראגן דעם לאסט, און ביידע זענען די וואס זענען ממשיך געווען מיט זיינע טריפות, ס'איז נישט וויכטיג, נישט דאס וויל איך קומען צו. וואס איך וויל קומען צו איז, יעצט אז די סיקריקן זענען זיך געגאנגען און געשלאגן, ס'איז ארויסגעקומען דער אמת, און זי האט מודה געווען. יא, זי האט מודה געווען, וואס איז צו לייקענען? זי קילט א נעבעך א טשיילד, אן אינעסענט טשיילד, א בעיבי, א מיידעלע. און זי איז געקומען, מ'האט זי צוריקגענומען צום האטעל, זאל ווייזן פונקטליך, און פארוואס זי האט דאס געטון און דאס.

געטוהן מיט די טרעפיק, און און ווערט מען גאר געוואויר אז און און די באס איז אוועק געפארן, זיי שטייען אלע מיטן פופיק אין דרויסן, די פרוי האט געהארגעט דאס קינד, און מ'האט עס געדארפט פאלמעצן, ווייל דעמאלטס קענען זיי אנהייבן צו זעהן צו מ'זאגט אמת צו נישט, וויאזוי? דאס איז שוין א שמועס פאר זיך, איז למעשה סיקריקין, אזא פנים האט עטס געטראגן אלע יארן, נאר קיינער האט ענק נישט. געמאכט א סטאפ געקומען מ'האט פארקויפט דעם רבי'ן ירושלים מען לאזט נישט שעכטן און מען דארף זעכציג טויזענט און מען געקומען מ'האט פארקויפט די באלאני מיט יענע און און די ציונים טוען דאס גראד דערציילט איינער אז א שוחט ער איז שוין היינט א ריטייערטער שוחט זייער אן ערנסטער מענטש זאגט ער אמאל געדענקט ער ער פלעג פארן אויף פענסלעוועניע מיט עזריאל גליק דעם גראבן חזר און מיט נאך איינעם איך ווייס נישט פונקטליך וועם און אויפן וועג האבן זיי אפגעשמועסט וויאזוי מען גייט אנדרייען דעם רבי'ן איינמאל האבן זיי אפגעדרייט דעם רבי'ן אז מען מצרים, זיי האבן אפגעשמועסט אויפן וועג פארן גיימיר זאגן רבי'ן מצרים איז ארץ ישראל, מדינת ישראל איז אריינגעפארן אויף מצרים מיט אכט הונדערט פליגערס, און די רבי ווייסט וואס דאס מיינט, וואס דא קען נאך געשען א וועלטס מלחמה, און די רבי ווייסט ווי איינגעשטעלט אלע אידן זענען, און די רבי האט געקאכט און געפלאמט, כ'וויל ענק זאגן, כ'האב נאכגעקוקט אין די טמא'נע כלי, מצרים האט נישט קיין אכט הונדערט מיליטערישע פליגערס. היינט האבן זיי נישט, מען רעדט נישט דעמאלטס, מ'האט דעם איד פארקויפט פון די זון און פון די לבנה און פון די עלף שטערן, ס'איז געווען טאקע זיי האבן געטון ניתוחי מתים מען האט ארויס געשיקט חלקים דאס איז אלעס אמת געווען אבער נישט יעדע פאל איז די זעלבע, ס'איז דא אין פעלער וואס מען מעג און מען מוז און מען דארף מאכן ניתוחי מתים אום געוואויר צו ווערן. סאו סיקריקין, גייט שטעלטס אפ די אוטובוסים, ווייל דער אייבערשטער שרייבט אין די תורה אז מען טאר נישט פאלמעצן, זאג דער אייבערשטער שרייבט אין די תורה אז מען טאר נישט הרג'נען א קינד אויכעט, יא? און ער שרייבט מען טאר נישט מזנה זיין און האבן מיט א פרעמדן קינדער, איר מאן קען נישט האבן מיט איר קיין קינד, אזוי שריי אזוי האב איך באקומען אינסייד אינפארמעישן אז דאס איז א בוני עולם בעיבי. יעצט בוני עולם אפשר איז כדאי זאלסט נישט מאכן אזאלכע קונצן, אפשר אז ער קען נישט האבן קיין קינדער זאל ער נישט האבן קיין קינדער און זי זאל גיין מיט א מאן וואוינען וואס זי ברויך האבן דעם תשמיש און זי ברויך האבן די חיבור בין איש לאשתו, זי זאל זיך נעמען א געהעריגן מאן וואס ער קען האבן מיט איר קינדער און זאלן וואוינען יעדע נאכט ווען זי איז ריין און אפילו צוויי מאל א נאכט אבער נישט גיין מזנה זיין.

ביי טאמארא מארנינג וועסטו וויסן דעם אמת. עניוועי עס איז ארויסגעקומען דעם אמת. זי איז א רוצח'טע, זי האט געהארגעט א בעיבי וואס זי האט אים נישט געוואלט. איך האב נאך געזאגט אין מיין האטליין אויף די וואטסעפפס האב איך געזאגט ס'קען זיין זי האט שוין פשוט נישט געוואלט די בעיבי, ס'איז געווען אן עקסידענט און אזוי ווייזט זיך אויס ס'איז טאקע געווען. רבותי לאמיר נישט לעבן אין שטותים מיט הבלים, לאמיר לעבן אין די היינטיגע וועלט מיט אלע אירע רשעות, מיט אלע אירע רציחות, און וויסן אז א אידישע טאכטער איז עס אויך עלול צו טון. דאונט טינק דזשאסט ביקאוז זי גייט אין שול צו זי זעהט אויס אז זי איז א פרומע פרוי וועט זי עס נישט טוהן, דעי אהל דו איט. ליסען, איינמאל דער בעל דבר האט זיך אריין געכאפט צו איינעם אין שטוב און ער וואוינט ביי נעם איז אלעס אין געפאר. און נאכדעם ס'איז געווען א גרויסע ראש ישיבה פון בני ברק וואס האט דערטראנקען יום כיפור אינדערפרי א מיידעלע פון זיבן יאר, סאו פארוואס האלטסטו אז דער ראש ישיבה האט יא גאטס און באלס צו דערטרענקען א אידישע טאכטער פון זיבן יאר און די מאמע האט נישט קיין גאטס צו דערטרענקען איר קינד פון פיר וואכן וויי וואד יו טינק דעט אז ס'איז אנדערש? יענער איז א ראש ישיבה יענער זיצט און לערנט מען ווייסט ווער ער איז נאר די ראש ישיבות נעמען זיך אן פאר אים דער רב קניבסקי מיט די אלע גרויסע בני בראקער בני תורה האבן געזאגט מען טאר נישט מען טאר נישט און אז ער וועט גיין מסר'ן עט מען אים איינזעצן שטעל דיר פאר וואס א טשיפ אן א שאולדער א טאטע דארף טראגן אז די דעת תורה לאזט אים נישט ער זאל גיין נעמען ווי מען זאגט משפט פאר זיין טאכטער וואס מען האט זי דערטראנקען, מען ווייסט דאך ווער עס האט עס געטוהן, וואס חידש'ט עטס ארום? נעמען די סיקריקן, גייטס שלאגן ענק, אוי העט עטס נאך אמאל וויינען וואס עטס האטס אפגעטוהן, זיי וויינען שוין היינט, ס'איז דא איינער פון די גרויסע סיקריקן וואס האט מיר געזאגט מיך געטראפן אין ארץ ישראל, זאגט ער איך האב אזוי פיל מענטשן אומגעברענגט פאר גארנישט, איך פיל אז איך האב נישט קיין הצלחה וועגן דעם, און איך פיל אז איך וועל אונטערגיין, אזוי האט ער מיר געזאגט. האטס אלע א פרייליכן, א לעכטיגן און א כשר'ן יום טוב.